אַך, כאַפּט ער שווער דעם אָטעם, וואָס ער האָט אײַנגעהאַלטן באַ דער גאַנצער צײַט, רבונו-של-עולם, כאָטש אַ שטיקל, כאָטש אַ פּיצל, כאָטש אַ בראָקן עולם-הבא פֿאַר מיר, פֿאַר מײַן ווײַב און פֿאַר אַלע מײַנע קינדערלעך,

לערן מיין קינד תורה הערט ער א תשובה, איך קען נישט, לערן משניות, כ'קען נישט, זאג תהלים, כ'האב קיין צייט נישט, דאווען ערנסט, כ'פארשטיי נישט וואס איך דאווען! דער מלמד קוקט אים אן מיט רחמנות, וואס ביסטו? פרעגט ער. א טרעגער! נו, זיי א משמש תלמידי חכמים! וואס הייסט? טראג למשל אלע פארנאכט אין בית מדרש אריין אפאר קאנען וואסער די לומדים זאלן האבן צו טרינקען, חיים ווערט דערפרייט. רבי, האט ער ווייטער געפרעגט, און מיין ווייב אז דער מאן זיצט אויף א שטיל אין גן עדן איז דאס ווייב זיין פיס בענקעלע. אז חיים איז אהיימגעקומען הבדלה מאכן איז חנה געזעסן און געזאגט גאט פון אברהם אז ער האט זי דערזעהן האט אים עפעס אנגעכאפט ביים הארץ ניין, חנה, פאלט ער צו צו איר, איך וויל נישט דו זאלסט זיין מיין פיס בענקעלע, איך וועל מיך אראפבייגן צו דיר, איך וועל דיך אויפהייבן און זעצן דיך נעבן מיר, מיר וועלן צוזאמען זיצן אויף איין שטיל ווי אצינד,

צוויי קליינע זאכן פון משה נאדיר. די ערשטע זאך, א גריס פון אייער ברודער. כ'האב נעכטן געזען אייער ברודער, ער זעט נעבעך אויס זייער ביטער. וואס איז די מער פרעגט איר? קראנקהייטן, די היצן, די שווערע צייטן, דאס פנים איז ביי אים געל, אפגעצויגן, די אויגן פארפינסטערט און דער רוקן איינגעבויגן, איר וואלט אים נישט דערקענט, גארנישט דער זעלבער אברהם וואס געווען, אוי ווי ער האט זיך איבערגעביטן אין די לעצטע פופציג יאהר, איר געדענקט מיט פופציג יאהר צוריק ווען אייער ברודער איז ערשט געהאט חתן געווארן פאר אסתר'ן, איר געדענקט ווי ער פלעגט גיין מיט א ארויסגעשטעלטע ברוסט, מיט איינגעאקשנטע פלייצעס, מיט פעסטע טריט, די ערד האט הינטער אים געציטערט.

קיינער האט אפילו נישט געקאנט דערקענען אז דער פרינץ אלבערט איז גענומען געווארן אויף אויסצוצאלן, און אז דער צילינדער איז געבארגט, און די ווייסע הענטשקיס שמעקן מיט גאזאלין מיט וועלכן מען האט זיי ערשט אויסגעריבן, און אייער ברודער'ס כלה, געדענקט איר?

ווי אומפארשעמט יונג אייער ברודער איז דעמאלט געווען, און ווי מונטער און ווי זיכער אז דאס לעבן וועט אים אנטקייגנטראגן ס'גליק אויף א גאלדענער טאץ, און איר אליין, איר אליין זענט אויך געווען זיכער אז אייער ברודער וועט זיך ארויפארבעטן און וועט ווערן רייך און בארימט, און די גאנצע וועלט וועט נאך מיט אים קלינגען. און איר האט געגלויבט אז עס גייט אים ערשט צום לעבן און דאס מזל וועט אים ערשט אנהויבן צו שפילן אזוי לייטיש, און אין פופציג יאר ארום וועט ער שוין זיין העט העט אויף דער לייטער. די פופציג יאר זענען אוועק, און איך האב נעכטן געטראפן אייער ברודער, ער לאזט אייך גריסן.

די פופציג יעריגע רייזע וואס ער האט דורכגעמאכט דורך דער וועלט האט אים צעבראכן די חלומות פליגלען, זיי האבן אים רוינירט די גרעסטע טייל פון זיין לעבן, און איצט גייט ער נעבעך ארום א דערשלאגענער אייער ברודער, אז איך האב אים געפרעגט ווי עס גייט אים האָט ער מיך אַװעקגערופֿן אין אַ װינקל און מיר פֿאַרטרױט גאַנצע פֿופֿציק יאָר האָב איך אַרײַנגעלײגט אין לעבן, אַלץ געזאַמלט און געזאַמלט מײַנע טעג, געשפּאָרט אַ שעה צו אַ שעה, אַ מינוט צו אַ מינוט, אַ רגע צו אַ רגע. און עס באהאלטן אין דער אייביקייט באנק, און איצט בין איך געוואויר געווארן אז די באנק האט אנגעזעצט, מען גיט נישט צוריק אפילו קיין האלבע רגע, און איך בין רואינירט, אין אײַער ברודערס אױג האָט געפֿינקלט אַ טרער, אַ טרער אױף דעם קבֿר פֿון זײַנע געשטאָרבענע יאָרן, װעלכע ער שלעפּט אַרום אױף זײַנע געבױגענע אַקסלען, װי די צײַט האָט אים נעבעך איבערגעפֿירט, אײַער ברודער, געמאַכט פֿון אים אַ תּל. דאָס לעבן האָט אים אַרויסגעוואָרפֿן אין דרויסן, אים אַרויסגעשטעלט אויף יענער זײַט האָפֿנונג אין אַזאַ ביטערער קעלט, און ער האָט אַפֿילו נישט קיין וואַרעם שטיקל גלויבן מיט וואָס זיך אײַנצוהילן. און אינדרויסן איז אזוי קאלט, אזוי טונקל, און די זון האלט שוין ביים אונטערגיין. אוי א רחמנות נעבעך אויף אייער ברודער, ער לאזט אייך גריסן. די צווייטע זאך, א קלענערע, אויך פון משה נאדיר, די געטרייע טאכטער. עס איז געווען שפעט ביינאכט און זיי זענען געזעסן אין דער פינסטער.

די הערצער האבן געקלאפט צוזאמען מיט די צוויי זייגערס וואס זענען געשטאנען אין פראנט רום. די אויגן האבן געגליעט צוזאמען מיט א מאסע שטערן וואס האבן אפשר געפינקלט אויפן הימל. די ליפן האבן זיך באגעגנט צוזאמען מיט פיל נארישע עקסטרעמען. די נשמות האבן שטיל גערוישט צוזאמען מיט די עטליכע מייז וועלכע זענען בגניבה ארומגעלאפן ארום די וואשטאב. ענדליך האט דער זייגער געקלינגען דריי, נישט דער בייטאגיקער דריי, נאר דער נאכטיגער, דער פרימארגנדיגער. האָט דעם זייער אומשולדיקן מעדכענס געוויסן ערוואַכט און זי האָט אַזוי געזאָגט, האָט זי, ליבער געליבטסטער געליבטער, מיינע עלטערן האָבן מיר פאַרבאָטן דיך צו זען, קען איך נישט גיין געגן זייער וואונטש. נו גוט, האָט ער געענטפֿערט, מיר װעלן נישט גײן געגן דײַנע עלטערנס באַפֿעל. אױב זײ װילן נישט, אַז מיר זאָלן זיך זען, װעל איך אױסלעשן די גאַז. און ער האָט אױסגעלאָשן די גאַז. מאָראַל? די ליבע איז בלינד, דעריבער קען זי זיך גאנץ שיין אויסדריקן אין דער פינסטער. נישט געטראפן מיטן זון פון נודלמאנען, א מאנאלאג. איר ווייסט, איך בין אייך מקנא וואס אייער זון איז א לויער און נישט קיין דאקטער. מיין זון איז א דאקטער, און א גוטער דאקטער, אבער וואס האב איך דערפון? הארצווייטיג. וויפיל געלט און פראצע איך האב אריינגעלייגט אין דעם בוי ביז ער זאל ווערן א דאקטער, און איצט צאלט ער מיר אפ. אמת, כ'האב ביי אים אין קאבינעט אן אפענע טיר, כ'קען אריינפאלן אן אן אפוינטמענט, און אז איך רוף אים אפילו אינמיטן דער נאכט קומט ער צו לויפן, אבער יעדעס מאל נאך א טשעקאפ פאלן פון מיר שטיקער פלייש, ער ווייסט נישט פון קיין כיבוד אב, פון קיין רעספעקט צום טאטן, אנשטאט איך זאל אים באפעלן באפעלט ער מיר, מען הערט נישט מער ווי טאטע דאס עס נישט, דאס טרינק נישט, דאס מאך נישט און דאס טו נישט, דאס האבן אים די קאלעדזשעס צורעכט געמאכט אזוי, וואס גרעסער דער קאלעדזש אלס גרעסער די חוצפה, וואס מער דיפלאמען אלס מער רשעות,

אז איר עסט קישקע, פילט איר אז איר האט עפעס געגעסן, איר האט עפעס אויפגעטוהן, אבער וואס איז דזשעלא? וואס? גארנישט מיט גארנישט, ווינט געמישט מיט לופט. איר נעמט דזשעלא אין מויל אריין, גליטשט עס זיך אליין אראפ, איר ווייסט קיינמאל נישט צו איר האט עס שוין אראפגעשלונגען אדער איר דארפט עס ערשט אראפשלינגען. און איר מיינט איר זענט שוין פארטיג? דאס איז נאכנישט אלס! ער האט דאך מיר ארויסגעגעבן אן איסור אויף זופ אויך! איר ווייסט וואס דאס הייסט פאר מיר? גע'שחט'ן! געהאלטן אן א מעסער. ס'גאנצע מיטאג איז נישט ווערט קיין פעני, אויב איך עס נישט ביסל זופ, האב איך אים אפן געזאגט, אויב נישט קיין זופ קאנסטו מיר צונעמען ס'פלייש אויך, נעם, נעם, איך דארף עס נישט. און וויפיל האב איך שוין אין אים אריינגערעדט וועגן עסן ציבעלעס, שוין גערעדט מיט גוטן און שוין גערעדט מיט בייזן, ס'העלפט נישט! אויב ער'ט מיך זעהן זאגט ער צורירן צו א שטיקל ציבעלע וועט זיך טוען חושך! ער'ט מיט מיר נישט רעדן ס'איז דאך א הימל געשריי! געשיקט אים אין די קאלעדזשעס, געלאזט זיך קאסטן א פארמעגן, געמאכט אים פאר א לייט, און איצט האב איך נחת צוליב א נאריש שטיקל ציבעלע איז ער גרייט מיט מיר אויפצוהערן צו רעדן, א ציבעלע רוגז מיטן טאטן, בין איך דאך א טאטע, גיב איך אים אלץ נאך, אויס זופ, אויס קישקע, אויס ציבעלעס! ווי איז אבער דער דין אז ער לאזט מיך שוין קיין איי אויך נישט עסן, הערט נאר א יאנדעס פון אן אייגענעם זון, איין מאל אין צען טעג מעג איך עסן אן איי. ווייסט ווען איך בין געווען אין זיינע יארן האב איך געקאנט עסן צען אייער אין איין טאג, און היינט הייסט ער מיך עסן איין איי אין צען טעג, שיין נחת האב איך דערלעבט. נו וואלט איך שוין אפשר פארשוויגן די מעשה מיט די אייער ווען ער גיבט מיר נישט ארויס א נייעם חרם. נישט נוצן קיין זאלץ, נישט נעמען קיין טראפ ברוינפן אין מויל אריין און נישט רויכערן. גלויבט מיר ווען כ'האב דאס דערהערט בין איך שיער אוועקגעפאלן פון אויפרעגונג.

ער וויל מיך נישט זאגט ער זעהן מיטן בויך, כ'וועג צופיל. און וואו איז עס געהערט געווארן א זון זאל זאגן דעם טאטן אז ער וועגט צופיל? א קליינער טאטע א גרויסער טאטע וואס איז דער חילוק? א טאטע איז א טאטע! און פון ווען אן קוקט מען דאס א טאטן אויפן בויך? אָפּגעסייווט זיך נאָך אַזויפיל יאָרן אַ שטיקל בויך, גייט ער פון אים אַ תּל מאַכן יעצט? נו, קוילעט מיך, איך ווייס נישט וואָס פון דעם בוי איז געוואָרן. כ'האָב געמיינט, איך וועל האָבן אַן אייגענעם דאָקטער, וועט מיר זיין וואויל ווי די וועלט. שוין, קרענק האָב איך ברוך-השם פּלענטיק, איז וואָס קען שוין זיין בעסער ווי האָבן אַן אייגענעם זון אַ דאָקטער? אבער כ'האב געמאכט א פאלשע חשבון, בעסער האבן צו טוען מיט צען פרעמדע דאקטוירים איידער מיט אן אייגענעם זון א דאקטאר, וואלט ער געווען א פרעמדער און נישט מיין זון, וואלט איך אזא איינעם געלערנט א לעסן, כ'וואלט אריינגעגאנגען אין ערשטן בעסטן כשר'ן רעסטאראן און א זאג געטוען צום קעלנער, פליז גיט מיר א מיטאג אז דער דאקטער זאל מיך האבן גוט צו געדענקען, גיט מיר א סאלאט פון אייער און ציבעלעס, גיט מיר א זופ און צוויי פארציעס קישקע, דערנאך ברענגט מיר א גוטן ציגאר און א גלעזל קאניאק, אבער אזוי ווי ער איז אן אייגענער זון וועל איך אים נישט גיין אפטוהן אזא זאך, כ'וויל אים נישט דערצערענען,

קען ער מאראליש אויסציען די קאפיטעס, און ער נעמט מיר דערציילן ווי אזוי זיין עקשנות האט אים אנומלט בעת א לעקציע געראטעוועט פון א מאראלישן אונטערגאנג. כ'בין אויפגעטרעטן, זאגט ער, אין א ברענטש מיט מיין אייביגן רעפעראט אויף דער טעמע ליידנשאפט אין מיטל-אלטער. קומט צו דער טשערמאן און פרעגט מיך אפשר זאל מען אפלייגן די לעקציע, דער זאל איז ליידיגליך, זאג איך, ביי מיר לייגט מען נישט אפ קיין לעקציעס, זאגט ער, ס'דאך אבער דא א קליינער עולם, זאג איך, וואס קלענער דער עולם אלס שענער די שמחה, איך דארף נישט האבן די פאהר הונדערט מענטשן וואס פעלן אין זאל, מענטשן וואס קומען מיך נישט הערן דארף איך נישט האבן, און אחוץ אלעם האב איך א כלל, ביי מיר איז ליבער איין גאסט וואס קומט איידער הונדערט געסט וואס קומען נישט. זעהט דער טשערמאן איך בין א איד אן עקשן, זאגט ער צו מיר א רעזיגנירטער, אויב אייך איז ליב, נעמט רעדן. כ'גיב אייך די פלאר. פליז מיסטער, ער האט פארגעסן ווי איך הייס. האב איך מיר אנגעגאסן א גלעזל וואסער, געגעבן א שלוק, און דערווייל איבערגעציילט די אוידיטאריע. נישט איינס, נישט צוויי, נישט דריי, ביי זיבעצן האב איך שוין נישט געהאט וואס צו ציילן. נעם איך און זאג צום זאל, חשוב'ער עולם מיר הויבן אן די לעקציע, מאכט אייך נישט קיין צרות וואס מיר האבן אזא קליינעם עולם ווייל מיר זענען געוואוינט דערצו, אמאל איז דא א קליינער עולם און אמאל א קלענערער, איז זענען מיר אן עין הרע אן אודיטאריע פון זעכצן לייט, דער טשערמאן און איך האבן זיך אויך נישט געשמדט, זענען מיר שוין צוזאמען אַכצן. מסתמא וועט נאך אינמיטן די רעדע אריינקומען אן עולם, וועלן מיר שוין הייסט עס האבן א קיימא לן פון נײַנצן לייטע. נו אויב אזוי מעג מען דרייסט אנהויבן. האט זיך א פארפאלק פון דער צווייטער רייע אויפגעהויבן פון די בענקלעך און זיך ארויסגעשארט. זענען מיר געבליבן זעכצן. אבער איך קוק נישט דערויף וואס די מאסן האבן זיך פארקלענערט אויף עטליכע פראצענט און איך רעד ווייטער. איך בין א איד אן עקשן. הויבן זיך אויף דרײַ מענטשן, געזעגענען זיך מיט א גרופע שכנים, איינער זאגט I'll see you later און גיין אוועק. זעה איך אז מיר בלייבן ביי דרײַצן.

פויל איך מיך נישט און שריי אראפ צו דעם אידן, מיסטער! זייט שוין מוחל, כאפט אייך אויף, וואס וועט איר דא זיצן אז איר זענט שלעפעריג? גייט אהיים, טוט אייך אויס און שלאפט ווי א מענטש, פון אזא אומגעלימפערט שלאפן אויף א בענקל וועט איר אהיימגיין א צעבראכענער, די שכנה אויף וועלכע דער שלאפנדיקער איד האט זיך אנגעשפארט האט אים געגעבן א זעץ און ער האט זיך אויפגעכאפט, האט דערקענט לויטן זעץ אז זי איז זיין ווייב. ווייס איך נישט צי מיינע רייד האבן געהאלפן, אדער ער אליין איז געקומען אויף דעם דאזיקן געדאנק, ער האט זיך אויסגעווישט די אויגן, זיך אויפגעהויבן און אוועקגעגאנגען. איז מיר אַראָפּ אַ שטיין פון האַרצן. אויס דרייצן! אויס שלימאַזלדיקער ציפער! וויל איך שוין נאָר הויבן רעדן פאַר צוועלף מענטשן, דערהער איך אַ כראָפּעניש אין דער פערדער אָדער אין דער פופטער ריי. גיב איך אַ געשריי אָנצינדן ליכט אין זאַל. די פראקטיק האט מיר באוויזן אז ווען ס'דא ליכט אין זאל שלאפט מען ווייניגער. רוימט מיר איין דער טשערמאן אז דער וואס צינדט און לעשט די ליכט איז שוין אוועקגעגאנגען. דערווייל האט אין דער סומאטוכע אויפגעהערט ס'כראפעניש. ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז א גאנצע רייע פון זיבן מאן איז איינגעשלאפן און ביי מיין געשריי אנצינדן ליכט אין זאל האבן זיי זיך אויפגעכאפט. אויפגעכאפט זיך ווי ס'וואלט שוין געווען נאך דער לעקציע און ארויס פון זאל. איז פון די צוועלף געבליבן פינף שוין צוזאמען מיט מיר און מיטן טשעירמאן. קוקט מיך דער טשערמאן אן, שווייג איך נישט און איך קוק אים אויך אן, נעמט ער און ער רוימט מיר איין, איך מיין מיסטער, מיסטער, ס'איז אים גראד ארויס פון זינען ווי איך הייס, אז פאר דריי מענטשן אין זאל לוינט נישט צו האלטן קיין לעקציע. בין איך אבער א לעקטשורער אן אקשן, זאג איך אים, איר קענט נישט מיך. די לעקציע וועט געהאלטן ווערן אפילו די ווייטערדיגע מאסן זאלן פארלאזן די אוידיטאריע. און נאך איידער איך וויל זאגן דעם טשערמאן פארשליסן די טיר און קיינעם נישט ארויסלאזן, ריקטן זיך מיר ארויס צוויי מענטשן פון זאל און דער טשערמאן גופא שלעפט זיך אויך נאך, בין איך איינער אליין געבליבן אויף דער בינע, און איין איד איז געבליבן אין זאל, נעם איך אריין טראכטן וואס זאל איך טון, צי זאל איך דעם גאסט ארויפבעטן אויף דער טריבונע, אדער זאל איך אראפגיין צום גאסט אין זאל, כ'בין אראפ צום גאסט אין זאל, איך האב אים פריינטליך באגריסט און געזאגט, איר ווייסט מיסטער, איר געפעלט מיר, איר זענט פון מיין שניט מענטשן, איך בין א לעקטשערער אן עקשן און איר זענט א גאסט אן עקשן.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישער פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטיזירט דורכן אידישן ביכער-צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר.